ב' חלקים מהתוועדות י' שבט תשט"ז אין דעם יום שקדם ההילולא וואס דאס איז דאך דער סיום פון שנה העוברה וואס דעמאלט איז די עלי' פון אלע עניינים פון שנה העוברה איז דאך דעמאלט די פרשה ביז שני ענדיגט זי זיך מיטן פסוק דאס הייסט וואס דאס איז אויפן גבול צווישן ערב יום ההילולא, צווישן דעם סיום פון שנה העוברה מיט דער התחלה פון שנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, ובני ישראל יוצאים בני ביד רמה, זאגט ער זיך אויף דערויף אין תרגום בריש גלי, שטייט אויף דערויף אין ספרים, אז דאס איז ראשי תיבות ר' שמעון בן יוחאי. דאס הייסט אז ווי אזוי צו ברענגען צו יד רמה, וואס דאס איז העכער סיי פון יד הגדולה סיי פון יד החזקה, וועט מען דאס צוקומען וואס אין תרגום, דאס הייסט דורך די עבודה אין עניינים של לעומת זה, פון חוץ לארץ, פון אומות העולם, וואס דאס איז דער ענין פון תרגום, ניט לשון הקודש, וועט מען פועל'ן על ידי פנימיות התורה וואס פתח ר' שמעון, ער איז דאך געווען דער צינור וואס האט פארבונדן פנימיות מיט נסתר מיט גליא, אז דאס זאל אראפ אין המשכה למעשה בנגלה, האט דאס גע'פועל'ט בריש פון ר' שמעון בן יוחאי זאל דאס ארויס גלי אפילו אין תרגום וואס דאס איז דער פירוש וביאור אויפן יד רמה וואס איז געווען דער אופן פון גאולת מצרים,

דורך ר' שמעון בן יוחאי, און דערנאך איז דאס אראפגעקומען נאך מער בגילוי אויף אזוי פיל אז שכל פון נפש האלוקית און שכל פון נפש הבהמית און שכל אנושי ביז שכל פון נפש הבהמית זאל אויך האבן אין דערויף הבנה והשגה האט דאס געגעבן תורת חסידות חב"ד איז דורך אט דעם לימוד און גדול תלמוד שמביא לידי מעשה אז מען וועט אט דעם לימוד אראפ נעמען אין עניינים פון מחשבה און דיבור און מעשה בחיי היום יומיים, וועט מען דעמאלט פועל'ן כפשוטו אז עס זיין דער ובני ישראל יוצאים ביד רמה אז עס זיין דער קאתי מר דורך יפוצו מעינותיך חוצה, אז די גאולה האמיתית והשלימה, יעדע הכנה והקדמה לזה דארף זיך זיין מעיין זה, על דרך ווי שטייט אז טועמיה חיים זכו שטייט זיך אין פרי עץ חיים אז ערב שבת דארף מען פארזוכן פון די מאכלים פון שבת וואס דאס איז טועמיה חיים זכו, איז דערפאר עס וויל זיך אנגעהערן פון דעם גילוי. לאחר חצות היום וואס דאס איז דער גילוי פון אריז"ל האט זיך אנגעהויבן די עניינים פון גילוי פנימית התורה, וויבאלד אז דעמאלט וועט זיין דער טבע למעלה מהטבע, איז אויכעט דא אטא די עניינים וואס זיי זענען משדד מערכות הטבע, און אזוי ווי דעמאלט וועט מען זען די עניינים פון בני חיי ומזוני רוויחי ניט קוקנדיג ווי על פי טבע דארף עס קומען, איז אזוי איז אויכעט בערב שבת פארנאכט בשעת די מאכלים פון שבת ווערן שוין טיילווייז פארטיג, איז דא די הנהגה אז מ'הייבט זיי אן פארזוכן, און מ'זעט די עניינים פון שידוד המערכות בהנוגע צו בני ובהנוגע צו חיי ובהנוגע צו מזוני רוויחי, און אט דאס האבן ממשיך געווען די. נשיאי ישראל וואס ענינם איז געווען אויף ממשיך זיין עניינים הנעלים ביותר דווקא אין א פנימיות האבן דאס אויכעט דערגרייכט אויף ממשיך זיין אין אין למטה מעשרה טפחים און דער אייבישטער זאל העלפן אז אט אט די אלע זאלן דאס באקומען די זרעא חייא וקיימא בנים זכרים לומדי תורה ומקיימי מצוות און הולכים בדרכי בדרכי

איז דאָך ניטאָ װאָס צו שעמען, מע זאָל דאָס זען בעיני בשר און זאָל זײַן בקרוב ממש, און דערנאָך וועט מען זוכה זײַן צו ביאת משיח צדקנו בקרוב במהרה בימינו. איז דאָך די הנהגה אַף רוח אייתי רוח ואמשיך רוח, דאָס הײסט, איז דאָ אַזױנע, װאָס האָבן געפֿרעגט די שאלות נאָך אין אַלטן רבינס צײַטן, מיטעלן רבינס צײַטן, צמח-צדק צײַטן, ביז דעם שווערס צייטן, פארוואס זעען זיי ניט קיין ניסים אותות און מופתים, איז דער תירוץ אויף דערויף איז אזוי ווי רוח אמש אייתי רוח ואמשיך רוח, אז ער שפארט זיך איין ער וויל ליגען דווקא אין דרכי הטבע, איז וואס איז מען מחייב ברעכען זיין בחירה און באווייזען אים אז אין טבע האט ער מופתים און אטא די וואס גארן, האט זיך געווענדט דער רשע, כ'מיין אטא די וואס ווילן.

ביז וואנעט משיח וועט קומען און דעמאלט וועט זיך ערשט דארפן פירן צוזאמען א נשמה בגוף אין די עניינים וועלכע מען וועט דארפן גיין בדרך העולה בית א-ל איז אין דערוף איז דאך דא די צוויי סדרים אז יענער שפארט זיך איין ער גלייבט נישט אין די עניינים וויל דווקא האבן בדרכי הטבע און דער בוק קיפער דער בוכהאלטער זאל אויך מסכים זיין אז אזוי איז דאס און אויב נישט גלייבט ער ניט אז ס'דארף אז ס'קען זיין אן אנדער מעגליכקייט, איז דא אמאל וואס מ'שפארט אים איבער און אף על פי כן רעכנט זיך ניט מיט אים, און ס'דא אמאל וואס מ'רעכנט זיך מיט אים און וויבאלד אז ער איז ניט מסכים קען מען גארנישט ניט מאכן זאל ער ליגן אין צמצום און למטה מעשרה טפחים און נאכן חשבון ווי ס'קומט אויס ביים בוקקיפער ניט ווי ביי ס'קומט אויס, ניט ווי ס'קומט אויס ביי דעם רעבן, ביי דעם, ביי דעם שווער, ביים רעבן, ביים נשיא הדור. צומאל אז ס'דא אמאל א דרך אז וויבאלד אז מ'זעט אז א רחמנות אויף א אידן, און א רחמנות אויף די עניינים אין וועלכע ער קען אויפטאן, איז אז דעמאלט רעכנט מען זיך ניט מיטן צמצום פון די כלים, און שנאמרת ואני אכלתי לך ניט נאר מ'איז משפיעין די כלים וואס ס'דא נאר מ'מאכט כלי מכית להשליך אויף די עלה ושם יהפכו והוא אכלתי לך אז ניט נאר אז ס'איז ממשיך אין די כלים וואס מ'גרייט צו מלמטה און די כלים מצומצמים נאר מ'מאכט אויך איצט כלים עקסטרע ווי זי זאגען דא און אין דערוף אין דעם גיט מען אויכעט המשכה והשפעה, דערפאר וואס ס'איז קורץ די צייט און ס'א שאד די צייט אפגעבען זיך און טומלען זיך און זיין מבולבל פון עניינים וואס מען קען פון זיי ניט האבען קיין בילבולים און אויסניצען די כחות ניט אין עניינים פון סור מרע נאר אין עניינים פון עשה טוב זאל דער אייבערשטער העלפען. אז זאל גיין בהרחבה וויפיל ס'לאזט זיך, און דערנאך זאל זיין דער והוא יכלכלך, אז צי דאס וועט זיין אין כלים, צי דאס וועט זיין אין שווארצע זאכן, צי אין ווייסע זאכן, צי אין גרינע זאכן, צי אין רויטע זאכן, אין קבלה איז אלס משלים ברענגט מען צבע לבן און צבע אדום, צבע און צבע ירוק, וואס דאס איז כולל אלע צבעים, אבי אז ס'זאל זיין דער רב טוב, למטה מעשרה טפחים אין די אלע עניינים וואס מען נויטיגט זיך, די מחסורו אשר יחסר לו, און דערנאך זאל זיין אז אז אתה מחויב לעשרו אז עס זאל זיין אויכעט עשירות אין עניינים רוחניים און אין עניינים גשמיים וואס דאס איז די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו.